ברוך השם מסכת גיטין דף מ"ד עמוד ב' די לעצטע זעקס שורות פון עמוד. אמר רב ענן, האט רב ענן געזאגט, שמעית מיניה דמר שמואל תרתי, איך האב געהערט פון שמואל'ן ביי צוויי זאכן, האט ער גע'פסק'נט ווי די הלכה איז. פון וועמען האט ער עס געהערט? פון שמואל. חדא הך, איינס ביי אונזער דין אז מוכר עבדו לחוץ לארץ, איינער פארקויפט זיין עבד כנעני צו א צווייטן איד וואס ער וואוינט אין חוץ לארץ, יוצא לחירות, האט שמואל געזאגט אויף דעם א פסק, ואידך, און די אנדערע זאך האב איך געהערט פון אים א פסק וואס ער האט גע'פסק'נט ווי דער דין איז, דאיתמר, מיר האבן געלערנט, המוכר שדהו, איינער פארקויפט זיין פעלד בשנת היובל עצמו, אין פופציגסטן יאר יובל, איז דאך דיע פעלדער וואס זענען פריער געווארן פארקויפט, דאס גייען זיי דאך צוריק, איז דאך אוודאי און אוודאי אז דיע פעלד וואס מען קען יעצט פארקויפן איז נישט פארקויפט, אזוי איז פשטות איז רב אמר, רב זאגט מכורה ס'איז פארקויפט ויוצאה און עס גייט צוריק צו דעם די געלט און עס גייט צוריק די פעלד צו די בעל הבית קומט אויס אז דער וועלכער האט עס געקויפט האט שאדן די געלט ער האט דאך עס געקויפט ווי זאגט מען מקח בלייבט מקח און דו האסט נישט קיין שכל האסטו נישט קיין שכל. ווייל איך זאג דאך די קויפונג איז א פארקויפונג, נאר שפעטער מכח די מצוה פון יובל גייט עס צוריק, האט דער לוקח א שאדן די געלט. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אינה מכורה כל עיקר, ער זאגט צו די מכירה איז אינגאנצן נישט חל מכח א קל וחומר, גיב א קוק אז ס'איז געווארן פארקויפט פון פריער גייט עס יעצט ארויס, דאס וואס איז נישט געווארן פארקויפט איז דאך אוודאי און אוודאי אז מען קען עס נישט פארקויפן איז ביי דיע צוויי זאכן האב איך געהערט פון שמואל'ן וואס עס איז מיט די געלט, ווער האט שאדן מיט די געלט? מיר קענען לערנען מוכר עבדו לחוץ לארץ יצא לחירות, קענען מיר לערנען ווער האט שאדן? דער לוקח האט שאדן אז ער האט באצאלט אויף פארפאל, און מיר קענען ווייל מען קנס'עט דעם לוקח און מען קען לערנען אנדערש יצא לחירות אז די מכירה איז נישט קיין מכירה און דער מוכר דארף צוריק געבן די געלט דעם לוקח. די זעלבע זאך ביי דעם דין מוכר שדהו בשנת היובל קען מען אויך לערנען שמואל האלט אינה מכורה כל עיקר אז די מכירה איז נישט קיין מכירה, און ממילא אז ס'איז נישט קיין מכירה צו די געלט דארף מען צוריק געבן צו דעם צו דעם דארף מען צוריק געבן די געלט צו דעם צו דעם לוקח, דער מוכר דארף צוריק געבן די געלט, און מיר קענען אויך לערנען פשט אין שמואל'ן אז ער האט שאדן די געלט. איי וועט ער פרעגן, אויב לויט שמואל'ן האט ער אויך שאדן די געלט, וואס איז דער חילוק פון רב'ן מיט שמואל'ן? ביידע, וואס איז די חילוק צו די מכירה איז געוועזן מכירה און עס גייט צוריק, האט שאדן ווער? דער לוקח, צו איך זאג אז ס'איז נישט קיין מכירה און אויכעט דער לוקח האט שאדן? זאגט רש י עס כאפט א חילוק אז שטענדיג איז דאך דא א דין ווען איינער פארקויפט פעלדער מיט מטלטלים דארף מען נישט מאכן קיין באזונדער קנין אין די מטלטלים, נאר אזוי ווי מען האט נאר געמאכט א קנין אין די קרקע איז מען שוין קונה די מטלטלים, ווי די משנה זאגט נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר וחזקה, איז אויב איך לערן ווי רב אז מכורה ויוצא איז די מטלטלים האט מען קונה געווען ווייל מ'האט זיך געווען א קנין אין דעם פעלד, אבער אויב איך לערן ווי שמואל אז די מכירה איז אינגאנצן נישט געווען קיין מכירה, ריכטיג איך טוה טאקע זאגן אז דער לוקח האט טאקע שאדן איך קנס'ע אים, אבער די מטלטלים קען מען אויך מיט דעם נישט קונה זיין, די מאירי זאגט נאך א חילוק, דער דין איז ווען גייען די פעלדער צוריק אין יובל, ענדע יובל, איז לויט רב'ן אז איך לערן מכורה ויוצא, געפינט זיך די פעלד ברשות פון לוקח ביז די ענדע יובל, אבער לויט שמואל'ן אז איך זאג אז די מכירה איז אינגאנצן נישט קיין מכירה, איז איז עס בכלל אינגאנצן נישט דא אין זיין רשות, אבער דא ווי רשי מאכט דעם קל וחומר, דא ווי רשי דערמאנט דא פארוואס זאגט שמואל די מכירה איז נישט קיין מכירה אז מכורה כבר יוצא, ווייזט דאך אויס אז יעצט שוין אפילו ס'איז נאך נישט ענדע יובל האט עס שוין אויך א דין אז דאס גייט ארויס. האב איך געהערט פון שמואל'ן בחדא אין איינס פון די צוויי הדרי זביני גייט צוריק די מכירה און די געלט דארף מען צוריק געבן דעם לוקח און בחדא און ביי איינעם האב איך געהערט לא הדרי זביני אז די לוקח האט פארלוירן די געלט. ולא ידענא, און איך ווייס נישט, הי מיניה, איך ווייס נישט ביי וועלכע זאך האלט שמואל אז דער לוקח באקומט צוריק די געלט, און ביי וועלכן ארט האלט ער אז ער פארלירט די געלט. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, ניחזי אנן, מיר וועלן זיך וויסן אליין. מדתנא בברייתא, אז מיר האבן געלערנט אין דער ברייתא, המוכר עבדו לחוץ לארץ, איינער האט פארקויפט דעם עבד צו חוץ לארץ, יצא לחירות, גייט ער ארויס פריי, וצריך די חכמים האבן געקנס'ט ווייל ער טוט אוועק נעמען פון דעם עבד די מצוה ישוב ארץ ישראל, גייט ער ארויס פריי, וצריך גט שחרור מרבו שני, ווער דארף אים באפרייען? דער צווייטער בעל הבית, שמע מינה איז פון דעם א ראיה ווען איך זעה אז דעם שחרור דארף געבן רבו שני אז קנייה רבו שני אז קונה געווען האט אים דער צווייטער בעל הבית ולא הדרי זביני עס גייט נישט צוריק די קויפונג אז דער לוקח האט פארקויפט האט שאדן די געלט ווייל אויב איך וועל זאגן אז דער מקח ווערט בטל, אויב באלאנגט דאך דער עבד צו וועמען? צו דעם ערשטן, דארף ער דאך האבן א שחרור פון דעם ערשטן, און ווען איך זע איך זאג דא פון דעם צווייטן, איז דאך א סימן אז דא ווער האט שאדן דער לוקח. אויב אזוי וכי אמר שמואל התם אינה מכורה, דאס וואס שמואל האט דארט געזאגט אינה מכורה, ביי איינעם האט ער דאך געזאגט דער לוקח האט שאדן, און ביי א אנדערע זאך האט ער געזאגט ער האט ניט קיין שאדן, איז דארטן די טייטש ומעות חוזרין אז די געלט גייען צוריק, אז דער לוקח האט נישט קיין שאדן. ורב ענן, אויב אזוי פארוואס האט רב ענן נישט געוואוסט

ואי מדשמואל, איי זאל ער זיך פושט זיין פון דעם לשון פון שמואל'ן, שמואל האט דאך געזאגט, אינה מכורה כל עיקר, ווייזט דאך אויס פון דעם א אז ס'איז נישט קיין מכר, און אויב ס'איז נישט קיין מכר דארף מען דאך נארמאל זאגן אז וואס? אז די געלט גייט צוריק, נאר פון דעם איז נישט קיין ראיה ממאי פון וואנעט ווייסטו דאינה מכורה ס'איז נישט פארקויפט ומעות חוזרין די געלט גייט צוריק דילמא אינה מכורה ס'איז נישט פארקויפט ומעות מתנה נינהו אז די געלט איז א מתנה מידי דהוה ווי טרעפט מען אזא איין זאך מידי דהוה אמקדש את אחותו איינער האט מקדש געווען זיין שוועסטער די קידושין זענען דאך נישט חל. וואס טוט זיך מיט די געלט? דאיתמר האבן מיר געלערנט המקדש את אחותו, רב אמר רב זאגט מעות חוזרים, די געלט פון קידושין גייען צוריק, א מענטש ווייסט די קידושין זענען נישט תופס באחותו, האט ער איר נאר געגעבן די געלט לשם פקדון, ושמואל אמר, און שמואל זאגט, מעות מתנה, ער האט איר געגעבן די געלט פאר א מתנה, אזוי אננעמען א מתנה האט ער עס געמאכט מיט א טריק. וויאזוי קומט יעצט אויס ווען איינער פארקויפט זיין עבד כנעני צו א צווייטן איד וואס ער וואוינט אין חוץ לארץ, איז דער עבד גייט ארויס פריי, און ווער האט שאדן ווער? דער לוקח. אמר ליה אביי לרב יוסף האט אביי געפרעגט רב יוסף'ן מאי חזית דקנסינן ללוקח פארוואס ווען מען פארקויפט א עבד קנס איך דעם לוקח נקנסיה למוכר זאל איך קנס'ן דעם מוכר ווער הייבט דא אן צו טון די זאך דער מוכר דער לוקח דארף איך נישט קנס'ן אמר ליה, האט אים רב יוסף גענטפערט, לאו עכברא גנב, נישט דער עכבר איז דער גנב, אלא חורא גנב, דער לאך ווי ער קען אנטלויפן ווען מען וויל אים כאפן דעם עכבר, דאס מאכט אז ער זאל נישט קיין מורא האבן צו מאכן שאדן. אמר ליה האט ער אים געזאגט, אבער אי לאו עכברא ווען נישט דער עכבר חורא מנא ליה, אבער אלץ מנא וואלט ער געהאט די לאך דארט צו באהאלטן די גניבה, וואס וואלט ער, אויב נישט דער עכבר וואלט דאך גארנישט נישט געווען. ענטפערט די גמרא, מסתברא דער שכל זאגט, היכא דאיכא איסורא, ביי וועמען עס געפינט זיך דער איסור, התם קנסינן, דארט טו איך קנס'ענען, און דא א, דער עבד געפינט זיך ביד הלוקח, דעריבער טוט מען אים קנס'ענען. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא עבדא, א עבד, דערק איז אנטלאפן מחוץ לארץ לארץ, ביז יעצט האט מען געלערנט דינים אז דער עבד איז געווען אין ארץ ישראל און מ'האט אים פארקויפט אין חוץ לארץ, דא אויך דער עבד איז געווען אין חוץ לארץ איז ער אנטלאפן פון באלבאס אין ארץ ישראל, אזל מריה אבתריה, דער באלבאס פון עבד איז נאכגעגאנגען ער זאל מיט כח אהיים נעמען אזל לקמיה דרב אמי איז ער געקומען פאר רב אמי אז מ'זאל צווינגען דער עבד זאל צוריק גיין ער קומט דאך פון חוץ לארץ, אמר ליה, האט רב אמי געזאגט צו דעם באלבאס פון עבד, נכתוב לך שטרא אדמיה, דער עבד שאץ אפ וויפיל ער ווערט, זאל ער שרייבן א שטר אז ער איז דיר שולדיג אזויפיל און אזויפיל געלט, וכתוב ליה, און שרייב צו אים גיטא דחירותא, א שטר שחרור. ואי לא, און אויב נישט, מפקינא ליה מינך, וועל איך אים פון דיר ארויסנעמען, מדרב אחא ברבי יאשי', מיט דעם דין וואס רב אחא בר יאשי' זאגט. וואס איז דער פשט? קען דאך קיינער נישט האבן קיין עבד אין חוץ לארץ, דער עבד העט זיך אויפהייבן און ר'עט קומען אין ארץ ישראל, עט מען מוזן שרייבן א שטר שחרור. דער רא"ש זאגט דא אזוי, דאס איז א זיכערע זאך, אז אויב דער בעל הבית וויל אים פארקויפן צו א צווייטן מענטש אין ארץ ישראל קען ער אים פארקויפן, די גאנצע טענה פון דעם עבד איז דאך ער וויל זיין אין ארץ ישראל קען ער אים פארקויפן צו א צווייטן, נאר וואס דען אויב ער וויל אז ער זאל ארבעטן פאר אים און אויך אין ארץ ישראל, דאס זאגט דער רא"ש איז א מחלוקת, דער רא"ש זאגט קען ער נישט, ווייל איך האב מורא אז ער וועט זיך מיט אים ווייל ער וואוינט דאך אין חוץ לארץ איז צווישן צייט וועט ער אים איינרעדן ער זאל קומען אין חוץ לארץ דער טור כ'האב געזעהן זאגט בפירוש אפילו ווען ער וויל ער זאל ארבעטן פאר אים אין ארץ ישראל קען ער אויך מוז ער ארבעטן פאר אים אז מען צווינגט אים נישט אים צו באפרייען נאר דא איז געווען אזא מין פאל וואס ער האט נישט געהאט וועמען צו פארקויפן אים אין ארץ ישראל זאל איך הייסן אז ער זאל צוריק גיין אין חוץ לארץ, דאס הייס איך נישט, ווייל לו יצויר עס זאל זיין א חיוב אז מ'מוז אים באפרייען, דעמאלט דארף מען דאך נישט שרייבן קיין גיטא דחירותא, קיין שטר אדמיה, גיט א קוק, ווען מוכר עבדו לחוץ לארץ, איז דער דין מען דארף אים באפרייען, און דער עבד בלייבט גארנישט שולדיק. וואס איז די זאך פון רב אחי ברבי יאשיה? דתניא מיר האבן געלערנט, שטייט א פסוק ביי די זיבן פעלקער, וועלכע זיי האבן זיך געפונען אין ארץ ישראל ווען יהושע האט איינגענומען די לאנד, לא ישבו, זיי זאלן נישט זיצן, בארצך אין דיין לאנד, פן יחטיאו אותך לי, טאמער זיי דינען די עבודה זרה, וועלן זיי דיר אויך מאכן זינדיגן צו מיר. יכול, קען איך מיינען, וואס מיינט דער פסוק צו זאגן בעובד כוכבים א גוי שקיבל עליו האט אויף זיך גענומען שלא לעבוד עבודת כוכבים איינער פון די שבעה אומות ער וויל נישט דינען עבודה זרה הכתוב מדבר זאגט דער פסוק כ'טאר אים נישט לאזן וואוינען אבער כ'קען אזוי אויך נישט זאגן ווייל דער אויספיר פון פסוק איז דאך פן יחטיאו אותך לי טאמער זיי וועלן דיר מאכן זינדיגן און תלמוד לומר כ'האב נאך א צווייטן פסוק לא תסגיר זאלסט נישט איבער געבן עבד א קנעכט אל אדוניו טייטש איך אל אדוניו זאלסט נישט ארויס נעמען דעם עבד פון דיר און זאלסט אים איבער געבן צו זיין האר צו זיין עבודה זרה עבד טראכט איך א גוי וואס ער דינט עבודה זרה זאלסט אים אים נישט איבער געבן אל אדוניו צו זיין עבודה זרה אשר ינצל וועט זיך אפשיידן אליך צו דיר מעם אדוניו. מה תקנתו? וואס זאלסטו טון? עמך ישב בקרבך. קומט אויס א גוי פון די ז' אומות, כאטש ביי זיי שטייט לא תחיה כל נשמה, אבער אויב ער וויל אויף זיך נעמען נישט צו דינען די עבודה זרה, דעמאלט גייט נישט אהן די לא תחיה כל נשמה. ווייטער דף מ"ו עמוד א' איז דא א תוספות, די תוספות דיבור המתחיל כיון, אז אויב פון די שבעה אומות וויל זיך מגייר זיין קען מען זיך מגייר זיין, פארוואס דארף איך דערמאנען דעם תוספות, ווייל די גמרא שלאגט אפ אז פון דעם פסוק איז נישט קיין ראיה, איז דער פשט אזוי פון דעם פסוק איז טאקע נישט קיין ראיה, אבער דער דין בלייבט דין. וקשיא ליה, איז געווען א קשיא לרב יאשיה, רב יאשיה האט געהאט א קשיא אויף דער דרשה, ווי קען איך טייטשן אז דאס מיינט מען לא תסגיר עבד זאלסט אים נישט איבער געבן אל אדוניו צו עבודה זרה, הא מעם אדוניו שטייט ינצל אליך מעם אדוניו, פארוואס שטייט שוין מעם אדוניו, מעם אביו מיבעי ליה, צוגעשטעלט אין דער זייט מעם אלהיו פון זיין געטשקע, ער האט זיך אפגעשיידט פון זיין עבודה זרה, פארוואס ווערט עס אנגערופען אדוניו צו יאבד, אלא אמר רבי יאשיה, זאגט רבי יאשיה, דער פסוק רעדט זיך נישט פון א גוי וואס ער וויל נישט דינען די עבודה זרה, זאל איך מעג איך אים לאזען וואוינען אין לאנד, נאר דער פסוק רעדט זיך במוכר עבדו לחוץ לארץ הכתוב מדבר, אז איינער פארקויפט זיין קנעכט אין חוץ לארץ, זאגט דער פסוק צו דעם בית דין, אז לא תסגיר עבד אל אדוניו, זאלסטו אים נישט איבערגעבן צו דעם לוקח שני, צו דעם וואס האט אים געקויפט לרבו שני, נאר דו מוזט אים באפרייען. איז שוין גוט דאס לשון פארוואס עס שטייט אדוניו, אבער וקשיא ליה לרב אחי ברב יאשיה, רב אחי ברב יאשיה האט געהאט א קשיא, ווי קען איך טייטשן אז דער פסוק רעדט זיך אז ר'האט א איד וואס ר'האט א עבד אין ארץ ישראל האט אים פארקויפט צו חוץ לארץ, הא אשר ינצל, ער וועט זיך אפשיידן ינצל איז טייטש הציל הפרשה, אליך צו דיר, דא איז דאך פארקערט, ער איז געווען מיט דיר אין ארץ ישראל און מען האט אים צוגענומען פון ארץ ישראל, אשר ינצל מעמך מיבעי ליה, ער וועט זיך אפשיידן פון דיר פון ארץ ישראל און ער זאל גיין אין חוץ לארץ, אלא אמר רב אחי ברב יאשיה, האט ר' אחי ברבי יאשיה געזאגט, בעבד שברח מחוץ לארץ הכתוב מדבר, אז דער עבד איז אנטלאפן פין חוץ לארץ אין ארץ ישראל, איז דעמאל איז לא תסגיר עבד אל אדוניו, דער בעל הבית וויל אים צוריק נעמען אין חוץ לארץ, איז שוין יעצט גוט וואס עס שטייט אשר ינצל אליך, וואס האט זיך אפגעשיידט און ער איז געקומען צו לויפן צו דיר, דאס האט ער געזאגט צו דעם מענטש, ווילסטע באפרייען און דער עבד וועט דיר שרייבן א שטר וויפיל געלט איז דיר שולדיג וויפיל איז ווערד און אויב נישט איז דאך דא א דרשה אז דער עבד אנטלויפט פון חוץ לארץ און אין ארץ ישראל קען מען אים נישט צווינגען ער זאל צוריק גיין אין חוץ לארץ אבער באפרייט ווערט ער נישט באפרייט. תניא אידך, האמער געלערנט אין א צווייטע ברייתא, לא תסגיר עבד אל אדוניו, רבי אומר רבי זאגט אז די פסוק ווארנט דעם בית דין זאלסט נישט איבער געבן דעם עבד צו זיין האר, בלוקח עבד אז איינער קויפט א עבד על מנת לשחררו, הכתוב מדבר, מען האט אים געקויפט כדי ער זאל אים באפרייען, זאגט דער פסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו, די בית דין זאל צווינגען דעם בעל הבית אז ער זאל אים טאקע באפרייען. היכי דמי? וואס מיינט מען דאס? אמר רב נחמן בר יצחק דכתב ליה הכי, ער האט געשריבן צו אים א שטר לכשאקחך ווען איך וועל דיר קויפן, הרי עצמך קנוי לך מעכשיו, בין איך דיר שוין יעצט מקנה פון יעצט, און די און די גמרא זאגט אז רבי האלט ווי רבי מאיר, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דעריבער קען חל זיין דער שחרור נאך איידער ער איז געוועזן זיין עבד, דערציילט די גמרא א מעשה, רב חסדא, רב חסדא האט געוואוינט אין חוץ לארץ אין בבל, ערק ליה עבדא, איז אים אנטלאפן א עבד לבי כותאי, אין דער שטאט בי כותאי, און די שטאט איז אויכעט געוועזן אין חוץ לארץ. שלח להו, האט ער געשיקט צו דארטן צו די מענטשן, הדרוה ניהלי, שיקט מיר אים צוריק, ער איז אנטלאפן פון חוץ לארץ אין חוץ לארץ. שלחו ליה, האבן די מענטשן צו אים געשיקט, לא תסגיר עבד אל אדוניו, מען טאר נישט איבערגעבן דעם עבד צו זיין האר, ער איז אנטלאפן, איז ער אנטלאפן. שלח להו האט ער געשיקט צו זיי, ס'איז אן אבידה, אויף דעם איז שטייט א צווייטע פסוק, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לשמלתו, וכן תעשה לכל אבידת אחיך. ס'איז אן אבידה, דארפט איר צוריק געבן די אבידה. שלחו ליה האבן זיי געזאגט, ניין, מיר האבן א צווייטן פסוק, והכתיב, עס שטייט, לא תסגיר עבד, זאלסט נישט איבער געבן דעם עבד אל אדוניו צו זיין האר. שלח להו האט ער זיי געשיקט, ההוא, דאס וואס איר זאגט מיר, לא תסגיר עבד אל אדוניו, מען טאר נישט איבערגעבן דעם עבד צו זיין האר, בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ, א עבד וואס איז אנטלאפן פון חוץ לארץ אין ארץ ישראל, וכדרבי אחי ברבי יאשיה אז דעמאלט טאר קען איך אים נישט צווינגען ער זאל ארויסגיין פון ארץ ישראל צו חוץ לארץ, אבער דא מיין עבד איז דאך אנטלאפן פון חוץ לארץ צו חוץ לארץ דארפט איר צוריק געבן. פרעגט די גמרא און מאי שנא דשלח להו כדרבי אחי ברבי יאשיה, פארוואס האט ער זיי געשיקט אז די לא תסגיר עבד אל אדוניו זאג איך די דרשה בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ, האסט דאך געקאנט זאגן איך זאג די דרשה פון רבי'ן אז דער פסוק גייט מיר דערציילן

נישט די דרשה פון רבי'ן, רבי'נס דרשה ליגט נישט אזוי אויף, דער עיקר האט ער דאך זיי געוואלט אויפווייזן, איר טענה'ט אז א עבד אנטלויפט דארף מען נישט צוריק געבן ווייל עס שטייט לא תסגיר, די לא תסגיר גייט מען דאס נישט דערציילן, מען דארף די לא תסגיר גייט מען אויף א צווייטע דרשה. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, אביי אירכס ליה חמרא בי כותאי, א אייזל איז אים פארלוירן געגאנגען בכסאו, שלח להו האט ער געשיקט צו זיי, שדרוה לי, שיקט מיר עס צוריק. שלחו ליה האבן זיי געשיקט צו אביי, שלח סימנא, שיק א סימן. שלח להו האט ער געשיקט צו זיי, דחיוורא כריסיה, ער האט א ווייסע בויך די אייזל. שלחו ליה האבן זיי געשיקט צו אים, אי לאו דנחמני את, ווען נישט וואס דו הייסט נחמני, וואס מיר קאנען דיר אז ביסט א, וועסט נישט זאגן קיין ליגן, רש"י זאגט שחסיד אתה ולא תשקר, א חסיד טאר נישט זאגט זיכער נישט קיין ליגנט, קיינער טאר נישט זאגן קיין ליגנט. יא. ווען נישט דאס אז לא הוה משדרנא ליה ניהלך וואלט מען נישט צוריק געשיקט, ווייל דער סימן וואס דו האסט געגעבן איז נישט קיין סימן, אטו דען כולי חמרי אלע אייזלען לאו כריסייהו חיוורין נינהו, נאר ווייל מיר ווייסן דו זאגסט נישט קיין ליגנט, נאכדעם האבן מיר דיר צוריק געשיקט. זאגט די משנה, אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם, ווען מען האט געפאנגען א איד און מען דארף אים אויסלעזן זאל מען נישט באצאלן צופיל, מפני תיקון העולם, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס דער פשט פון דעם איז, נאך א דין שטייט דא. ואין מבריחין את השבויים, איך האב א ברירה, די וואס זענען געפאנגען זאלן אנטלויפן, זאל איך זיי נישט העלפן צו אנטלויפן, מפני תיקון העולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מפני תקנת השבויים. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט, דאס וואס איז געשטאנען אין דער משנה, אז מען טאר נישט אויסלעזן די שבויים יתר על כדי דמיהן מפני תיקון עולם. האי מפני תיקון עולם מיינט מען משום דוחקא דציבורא הוא ווייל איך דארף נישט מאכן אזוי ענג דעם ציבור, צו דערברענגען די ארעמקייט אויף דעם ציבור, דעריבער זאגן מיר יותר מכדי דמיהן דארף מען נישט געבן. או דילמא, דער טעם איז, דעריבער זאל מען נישט געבן קיין סך, משום דלא לגרבו ולייתו טפי, כדי זיי זאלן נישט גיין פאנגען נאך, אז אז זיי פארקויפן די געפאנגענע טייער, וועלן זיי דאך גיין נאך פאנגען. וואס מאכט די חילוק צו דער טעם צו דער טעם? די חילוק איז אזוי, אויב די משפחה זיינע האט אסאך געלט, עס פאלט נישט אויף דעם ציבור, אויב דער ערשטער אויב ס'איז ווי דער ערשטער טעם משום דוחקא דציבורא, אבער דא דארף איך דאך דאס נישט לייגן אויף דעם ציבור, מעג מען אויסלעזן יתר על כדי דמיהן, אבער אויב דער טעם איז ווייל ער זאל נישט וועלן נאכאמאל גיין פאנגען ווען זיי פארקויפן ביוקר, איז אפילו ס'איז נישט קיין פראגע פון געלט, די משפחה האט געלט, טאר מען אויך נישט אויסלעזן. זאגט די גמרא תא שמע, כ'וועל דיר פושט זיין, דלוי בר דרגא פרקא לברתיה האט אויסגעלויזט די טאכטער בתליסר אלפי דינרי זהב, זע איך דאך אז דער טעם איז נאר וועגן דוחקא דציבורא, ווייל ער האט דאך געגעבן יותר על כדי דמיו ווייל ער האט געהאט. אמר אביי האט אביי געזאגט פון דארט איז נישט קיין ראיה, ומאן לימא לן ווער וועט אונז זאגן דברצון חכמים עבד ער האט געטאן וואס די חכמים זענען געווען איינשטימיג דילמא קען זיין שלא ברצון חכמים עבד. האט געטאן שלא ברצון חכמים. נאך האבן מיר געלערנט א דין אין דער משנה, ואין מבריחין את השבויים, מען מאכט נישט אנטלויפן די געפאנגענע, מפני תיקון עולם, רבן שמעון בן גמליאל אומר, מפני תקנת השבויים. וואס איז טייטש מפני תיקון עולם? מפני תיקון עולם איז די טייטש, ווארום אויב מ'וועט זיי מאכן אנטלויפן וועלן זיי ווערן אין כעס און זיי וועלן גיין כאפן אנדערע געפאנגענע און מ'וועט זיי שוין האלטן די אנדערע געפאנגענע געבינדן מיט קייטן. און אויב איך זאג מפני תקנת השבויין איז די טייטש די תקנה די וואס זענען יעצט מיט אים געפאנגען ווייל אז איינער אנטלויפט איז דער סדר טוט מען די אנדערע וואס זענען דארטן געבליבן פייניגן, נו, מען איז זיך חושד אז זיי האבן געהאלפן דאס, אדער זיי האבן געוויסט און זיי האבן נישט דערציילט, איז וועגן די שפעטערדיגע וואס מען וועט פאנגען דארף איך נישט באווארענען, און זיי וועט מען נישט טאן קיין שלעכטס, נאר וועלכע וועט מען טאן שלעכטס? די וואס זענען צוזאמען מיט אים, אויב אזוי מאי בינייהו, ווען כאפט א חילוק פון דיע ביידע טעמים, איכא בינייהו, דער חילוק איז דליכא אלא חד, ס'איז דא איין געפאנגענער, איז לויטן תנא קמא אז דער טעם איז וועגן תיקון עולם, טאמער מען וועט ווערן אין כעס אויף די וואס מען וועט שפעטער פאנגען, טאר מען נישט העלפן צו אנטלויפן, אבער רבי שמעון טראכט דאך נאר ווייל דיע געפאנגענע וואס זענען דא מיט אים וועט מען זיי פייניגן פארוואס זיי האבן אויסגעהאלטן און באהאלטן אז ער וויל אנטלויפן, אבער דא אז ער וועט אנטלויפן בלייבט דאך מער נישט איבער, מעג איך אים העלפן צו אנטלויפן? דערציילט די גמרא א מעשה, בנתיה דרב נחמן, די טעכטער פון רב נחמנ'ען, בחשן קדרא בידייהו, די טאפ וואס האט ווען ער האט געקאכט האבן זיי געמישט, נישט מיט א לעפל, מיט די הענט, און זיי האבן געוויזן אז די פייער טוט נישט אין זיי שולט זיין. מענטשן האבן געמיינט ווייל זיי זענען גרויסע צדקניות. קשיא ליה לרב עיליש, רב עיליש האט געהאט א קשיא. כתיב שטייט אין פסוק, אדם אחד מאלף מצאתי, איינער פון טויזנט האב איך געפונען וואס איז א צדיק, ואישה בכל אלה לא מצאתי, א פרוי א צדקת טרעף איך נישט, הא איכא בנתיה דרב נחמן, מען זעט דאך בחוש אז זענען צדיקות, הייסע וואסער דער קאכט, ס'בוילט דער טאפ, און זיי נעמען אריין די הענט און זיי בריען זיך נישט אפ. גרמא להו מילתא, ס'האט גורם געווען א זאך ואשתביין, זענען געווארן געפאנגען, די טעכטער פון ר' נחמנ'ן, ואישתבאי איהו נמי בהדייהו, ער איז אויך געווארן געפאנגען. יומא חד, איין טאג, הוה יתיב איז ער געזיצן גבי ההוא גברא ביי דעם מענטש דהוה ידע וואס האט געוויסט בלישנא דציפורי. דאס וואס די פייגל רעדן האט ער געוואוסט. מיר פארשטייען נישט וואס דאס הייסט. דער רמב"ן זאגט אויף א ארט, אזוי ווי מען זעט אין די צייטן פון רמב"ן איז נאך געווען אזעלכע וואס האבן געוואוסט לישנא דציפורי, און איר ווייסט דער פארמער ווייסט פון אנדערע תנועות פון דער קו און אנדערע ווייסט ער צו ס'וועט רעגענען צו ס'וועט נישט רעגענען, ס'איז די די קענטענישן פון געוויסע זאכן. אתא עורבא איז געקומען א קרא וקא קרי, ס'האט עפעס גערופן, אמר ליה גערופן אים, אמר ליה מאי קאמר, וואס זאגט ער, אמר ליה האט ער אים געזאגט, די די עורב זאגט, עיליש ברח, עיליש ברח, אנטלויף אמר האט ער געזאגט, עורבא, ס'איז דאך א עוף טמא, שיקרא הוא, ער זאגט שקר, ולא סמיכנא עליה, ער האט זיך אויף דעם נישט פארלאזט, אדהכי נאכדעם אתא יונה, איז געקומען א טויב, דאס איז דאך שוין א עוף טהור, וקא קריא, און ס'האט גערופן אים, אמר ליה האט ער געפרעגט דעם אנדערן מענטש, מאי קאמרה, וואס זאגט די יונה? אמר ליה האט ער אים געזאגט, עיליש ברח, עיליש ברח, אמר האט ער געזאגט. כנסת ישראל כיונה מתילא, די כנסת ישראל איז דאך געווארן צוגעגליכן צו א טויב, אזוי שטייט דאך יונתי תמתי, און די כנסת ישראל לעבט אלעמאל מיט ניסים, און אז די טויב רופט מיר שמע מינה איז א ראיה מתרחיש לי ניסא, ס'וועט מיר געשען א נס.

זיי באפרייען, זאלן מיט מיר אנטלויפן, ס'וועט דאך געשען מיט מיר א נס, און אז זיי זענען צדקניות, וועט דאך דער נס מיט זיי אויך געשען. אמר, האט ר' עיליש געטראכט, נשי די פרויען, כל מילי דאית להו, יעדע זאך וואס זיי דארפן זיך באטראכטן, סדרן להדדי בבית הכסא. אין בית הכסא טוהן זיי שמועסן צווישן זיך. די גמרא זאגט דאך אויף א ארט אז מען האט מתקן געווען אז ווען די נשים גייען אריין אין בית הכסא, כאטש ס'איז דאך נישט קיין צניעות צו רעדן אין בית הכסא, זיי זאלן רעדן כדי מענער זאלן וויסן אז דארט געפינט זיך יעצט נשים. שמעינהו האט ער געהערט, ער איז געשטאנען לעבן בית הכסא האט ער געהערט דקאמרן זיי זאגן עדי גוברין, זע די וועלכע האבן אונז געפאנגען זענען דאך אונזערע מענער, ונהרדעי גוברין, די אידן אין נהרדעא איז געווען אונזערע מענער, אזוי ווי מען האט דארט געהאט מענער האט מען דאך דא אויך מענער, מיר דארפן יעצט נישט אנקומען צו אונזערע מענער אין נהרדעא,

אתא איהו וההוא גברא איז ער געקומען מיט דעם מענטש וועלכע האט פארשטאנען די שפראך פון די עופות. לדידיה איתרחיש ליה ניסא, רב עילישן האט זיך געטראפן א נס, עבר במברא, מברא דאס איז אזא בריק וואס די בריק איז נישט באפעסטיגט, מען גייט ארויף אויף דער בריק און די בריק פארט איבער פון איין זייט טייך צו דער אַנדערער זײַט טײַך, זי פֿירט איבער מענטשן די ברײט פֿון דעם טײַך. ער איז נאָכגעגאַנגען מיט דער מבֿרא, איז די, װאָס האָבן אים נאָכגעיאָגט, האָבן אים נישט געקאָנט כאַפּן. וההוא גבֿרא, דער אַנדערער מענטש, אַשכּחוהו, האָט מען אים געפֿונען, וקטלוהו, מע האָט אים געהרגעט. כּי הדרן ואָתן, נאָכער.

זאגט די משנה, ואין לוקחין, מען זאל נישט קויפן ספרים, תפילין און מזוזות מן העובדי כוכבים, פון א גוי זאל מען עס נישט קויפן, יותר על כדי דמיהן. אויב דער גוי פארלאנגט מער ווי דער פרייז פון דעם איז מפני תיקון העולם. רשי, וואס מיינט מען מפני תיקון העולם, אי משום דוחקא דציבורא, אדער וועגן ענגשאפט פון ציבור, איך דארף נישט ברענגען דעם ציבור צו ארעמקייט צוליב דעם אי, אדער משום דלא ליגרבו ולייתו טפי, אז זיי וועלן זען מ'גיט אזא גוטן פרייז צו פארקויפן א ספר תורה וועלן זיי ברענגען מער. גמרא, אמר ליה רב בודיא לרב אשי, האט רב בודיא געפרעגט רב אשי, יתר על כדי דמיהן הוא דאין לוקחין, צאלן פאר דעם מער ווי דער פרייז איז, דאס טאר מען נישט, הא בכדי דמיהן, אבער וויפיל די ווערדע פון זיי איז, לוקחין, דארף מען יא קויפן, פארוואס קויף איך עס? כ'זאל אין דעם ליינען? שמע מינה, האב איך פון דעם א ראיה, ספר תורה שנמצא ביד עובד כוכבים, א ספר תורה וואס מ'האט געפינען ביי א גוי, קורין בו, מעג מען אין דעם ליינען. כ'האב נישט קיין מורא טאמער ער האט עס געשריבן לשם עבודת כוכבים, ווייל ס'איז נישט שכיח בכלל אז א גוי זאל שרייבן א ספר תורה, און אפילו ער האט געשריבן, קען אמאל זיין ער האט נישט געשריבן לשם עבודת כוכבים, נאר ער האט געשריבן צו פארקויפן דאס צו א איד. איז דאך דאס א ספק ספיקא, ווי רשי זאגט ווייטער, זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה. קען זיין אז מען טאר נישט ליינען אין א ספר תורה וואס מען האט געפינען ביי א גוי, נאר דילמא לגנוז, איך טו דאס קויפן, איך זאל עס באהאלטן, איך לאז עס נישט איבער אין זיין האנט, טאמער איז עס א כשר'ע ספר תורה און מכח ספק טו איך עס באהאלטן, אפשר איז עס א כשר'ע, ליינען טו איך נישט אין דעם, אפשר האט עס דער גוי געשריבן לשם עבודת כוכבים. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, נקטינן, מיר ווייסן, ספר תורה שכתבו מין, מין זאגט רש"י מיינט מען דער וואס איז אדוק און האלט זיך שטארק אין עבודה זרה, אזוי ווי די כומרים, ישרף, זאל מען פארברענען, ער האט עס זיכער געשריבן לשם עבודת כוכבים, כתבו עובד כוכבים, א גוי האט געשריבן א ספר תורה, יגנז, זאל מען עס באהאלטן, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן, נמצא ביד מין אז מ'האט געפינען א ספר תורה ביד מין, כ'ווייס נישט צו ער האט עס געשריבן, אדער קען זיין ער האט עס געפינען, און רוב ספרים וואס מ'געפינט איז דאך כשר'ע, איז דער דין יגנז זאל ווערן באהאלטן. נמצא ביד עובד כוכבים, מ'האט געפינען א ספר תורה אין די האנט פון א גוי, אמרי לה יגנז, אנדערע זאגן מכח ספק זאל מען דאס באהאלטן, קען זיין אז דער גוי האט עס געשריבן ואמרי לה, און אנדערע זאגן קורין בו, מען מעג אין דעם ליינען ווייל ס'איז א ספק ספיקא אויף מכשיר זיין. איינמאל כ'האב עס געפינען ביי דעם גוי, אבער ווער זאגט דער גוי האט עס געשריבן? אפשר האט עס געשריבן א איד, און אפילו דו זאגסט דער גוי האט עס געשריבן, אפשר האט ער עס געשריבן צו פארקויפן דאס צו א איד, ניט לשם עבודת כוכבים. ספר תורה שכתבו עובד כוכבים, א ספר תורה וואס האט געשריבן א גוי, איז דא דריי ברייתות וואס אין יעדן ברייתא שטייט אנדערש דער דין. תני חדא ישרף, אין איין ברייתא שטייט די ספר תורה דארף ווערן פארברענט, ותניא אידך אין דער צווייטער ברייתא האבן מיר געלערנט יגנז, די ספר תורה דארף ווערן באהאלטן, ותניא אידך אין א דריטער ברייתא האבן מיר געלערנט קורין בו, מ'מעג אין דעם ליינען, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא דתניא ישרף רבי אליעזר, דאס איז ווי רבי אליעזר דאמר וואס ער זאגט, סתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים, נעמען מיר אהן אז דער גוי האט זיכער געשריבן די ספר לשם עבודת כוכבים, דעריבער זאגן מיר מ'זאל עס פארברענען. והא דתניא יגנז, דאס וואס מ'האט געלערנט אז מ'דארף עס באהאלטן, האי תנא הוא, דאס גייט ווי דער תנא דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא, ער לערנט אז אויף דער וואס ס'איז דא דער חיוב פון וקשרתם, צו לייגן תפילין אויף אים דער מענטש איז כשר צו שרייבן א ספר תורה זאגט ער ספר תורה תפילין און מזוזות שכתבן ס'האט זיי געשריבן מוסר דער וואס טוט מסר'ן דער מוסר האט דאך פון זיך פורק געווען דעם עול המקום איז ער נישט כשר צו שרייבן ספר תורה תפילין מזוזות, עובד כוכבים גייט דאך נישט אן אין דער מצוה פון וקשרתם פון תפילין, די זעלבע זאך ועבד אשה, ס'איז דאך מצוות עשה שהזמן גרמא, תפילין איז נשים פטורות, און זיי זענען פטור פון תפילין קענען זיי נישט שרייבן קיין ספר תורה, וקטן איז נישט מחויב אין מצוות, וכותי

איז דא אין די מצוה פון שרייבן די ספר וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה, און תוספות זאגט אז פון דא די רבינו תם לערנט דא אפ אז א פרוי קען נישט מאכן קיין ציצית ווייל לא מפקדה, ווייל עס איז נישטא אויף איר די חיוב פון ציצית קען זי נישט מאכן קיין ציצית. אבער תוספות שלאגט עס אפ אז נאר ספר תורה תפילין און מזוזות ווייל עס שטייט וקשרתם וכתבתם טו איך אזוי דרש'ענען אבער א פרוי איז יא כשר זאגט תוספות צו מאכן ציצית והא דתניא קורין בו דאס וואס מיר האבן געלערנט א ספר תורה וואס א גוי האט געשריבן מעג מען אין אים ליינען האי תנא הוא דאס גייט מיט דער תנא דתניא מיר האבן געלערנט לוקחין ספרים מן העובדי כוכבים בכל מקום אומעדום קען מען קויפן ספרים פון א גוי ובלבד שיהיו כתובים כהלכתם די ספרים זאלן זיין געשריבן ווי עס דארף צו זיין ס'זאל זיין געשריבן ווי די דין איז ומעשה בעובד כוכבים אחד בצידן ס'איז געווען א מעשה א גוי אין דער שטאט צידן שהיה כותב ספרים ער האט געשריבן ספרים והתיר רבן ש רבי שמעון בן גמליאל ליקח ממנו, ער האט מתיר געווען מען זאל פון אים קויפן. איז דאס וואס שטייט דארט קורין גייט רבי שמעון בן גמליאל? פרעגט די גמרא, ורבי שמעון בן גמליאל עיבוד לשמן בעי, אז מען זאל אויסארבעטן די פארמעט, צו אויסארבעטן די בתים פון די תפילין לשמה, דארף מען האבן כתיבה לשמה לא בעי און שרייבן לשמה זאל מען נישט דארפן האבן? דתניא מיר האבן געלערנט ציפן זהב, ער האט צוגעדעקט די תפילין מיט גאלד, או שטלה עליהן עור בהמה טמאה, ער האט געמאכט דעם צודעק. פון דעם בית מיט עור פון דעם מין וואס דאס איז בהמה טמאה פסולות זענען די תפילין פסול, ווייל עס שטייט בפיך מן המותר בפיך, עור בהמה טהורה פון א עור בהמה טהורה, אפילו די בהמה איז געווארן טרפה איז אויך דער דין כשרות. דאס וואס מיר זאגן מן המותר בפיך מיינט מען עס זאל זיין פון אזא מין פון וואס דער מין בהמה איז מותר בפיך, ואף על פי שלא עיבדן לשמה, אפילו מען האט נישט אויסגעארבעט די פארמעט די עור וואס מען מאכט די בתים לשמה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, אפילו עור בהמה טהורה פסולות אפילו עור בהמה טהורה איז אויך פסול עד שיעבדן לשמה ביז מען וועט עס אויסארבעטן לשמה זעה איך דאך אז רבי שמעון בן גמליאל איז מחמיר וואס ער זאגט אפילו אויסארבעטן דארף מען לשמה זאל איך זאגן אז ער זאל האלטן שרייבן דארף מען ניט לשמה? אמר רבה בר שמואל, דאס וואס מיר האבן פריער געזאגט אז רבי שמעון בן גמליאל האט מתיר געווען צו קויפן פון דעם גוי בצידן, מיינט מען בגר שחזר לסורו, ער האט זיך געהאט מגייר געווען, נאכהער איז ער צוריק געגאנגען צו זיין שלעכטן געוויינשאפט. פרעגט די גמרא לסורו אז ער גייט צוריק ווערן א גוי, כל שכן דהוה ליה מין, איז דאך אוודאי און אוודאי אז עס דארף נישט זיין כשר, און נאך הארבער ווי א גוי, ער האט א דין פון א מין, און מיר האבן דאך פריער געלערנט, אפילו דער מאן דאמר וואס ער לערנט אז כתבו עובד כוכבים יגנז אבער כתבו מין ישרף, אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט שחזר לסורו משום יראה אין הארץ איז ער געבליבן א איד נאר האט מורא די גוים זאלן אים נישט הרג'נען דעמאלט האט רבן שמעון בן גמליאל מתיר געווען צו קויפן פון אים די ספרים ווייל ער האט זיכער געשריבן לשמו. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, כאטש מיר האבן דאך געלערנט אין דער משנה אז מער ווי די ווערט פון די ספרים תפילין מזוזות זאל מען נישט באצאלן דעם גוי, מעלין בדמיהם עד כדי טרפעיק, מען קען געבן מער ביז א טרפעיק, מאי טרפעיק? אמר רב ששת. איסתירא. טרפעיק איז די מטבע איסתירא. דאס איז א סלע מדינה וואס דאס איז א אכטל פון סלע צורי. ההיא טייעתא איינע א ישמעאלית. די ישמעאלית דאייתא האט געברענגט חייתא דתפילין

אמר, האט אביי געזאגט, לא איבעי לי לזלזולינהו באפה כולי האי, איך האב נישט געדארפן מזלזל זיין די תפילין פאר דעם גוי אזויפיל. רשי. זאגט די משנה, המוציא את אשתו משום שם רע, איינער טוט גט'ן זיין פרוי ווייל ס'איז ארויסגעגאנגען אויף איר א לעז פון זנות, לא יחזיר, טאר ער איר מערער נישט צוריקנעמען, אפילו עס ווייזט זיך ארויס שפעטער אז ס'איז ליגנט, דער שם רע, זי האט נאך נישט חתונה געהאט צו קיינעמען טאר ער נישט צוריקנעמען משום נדר, אויב ער טוט איר גט'ן וועגן א נדר, זי מאכט נדרים, זאגט ער, איך וויל נישט א פרוי וואס זי מאכט נדרים, לא יחזיר, טאר ער נישט צוריק נעמען, אפילו דער נדר האט מתיר געווען דעם, דעם חכם האט מתיר געווען דעם נדר, טאר ער איר שוין נישט צוריק נעמען. דער טעם פון דעם פארוואס ער טאר נישט צוריק נעמען, איז דא אין גמרא צוויי טעמים. דאס ערשטע לשון זאגט אליבא דרבי נחמן אז דא מיינט מען ער האט געזאגט בשעת גירושין האט ער געזאגט זאלסט וויסן זיין פארוואס גט איך דיר ווייל מען רעדט אויף דיר שלעכטס דו ווייסט פארוואס איך גט דיר ווייל דו ביסט אזעלכער וואס דו מאכסט נדרים און דער טעם איז וועגן קלקול ווייל אויב איך זאל זאגן אז ער מעג איר צוריק נעמען אז זי האט נישט חתונה געהאט, וועט ער קומען צו גיין שפעטער אז זי וועט חתונה האבן וועט ער זאגן איך זאל געווען וויסן אז דער שם רע איז נישט ריכטיג, אדער איך זאל געווען וויסן אז די נדר קען מען פארשטערן וואלט איך דיר נישט געגעט, און איך האב דאך אזוי געזאגט בשעת גירושין פארוואס געט איך דיר צוליבן שם רע? פארוואס געט איך דיר וועגן די נדרים? ממילא האב איך געמאכט א טעות מיט דעם געבן דעם גט, איך וויל איך מבטל זיין דעם גט, וועט דאך אויסקומען די קינדער פון דעם צווייטן זענען ממזרים, דעריבער זאגט מען צו אים פאר דעם גט'ן, זאלסט וויסן זיין אז דו קענסט איר מער קיינמאל נישט צוריקנעמען. אפילו אז זי'ט נישט חתונה האבן, יעצט קען ער שוין נישט גיין מקלקל זיין, מבטל זיין דעם גט, ווייל גיב א קוק, ער האט דאך געדארפן ווארטן, בודק זיין אויף די זאכן צי דער שם רע איז ריכטיג, צי דעם נדר קען מען אראפנעמען, און ער האט נישט געוואלט ווארטן, האט ער מגלה דעת געווען אז ער וויל איר גט'ן, נישט צוליב'ן שם רע, נישט צוליב דעם נדר, קען ער שוין נישט מקלקל זיין. קומט אויס ווען איז גערעדט געווארן דער דין פון לא יחזיר דווקא אויב ער קען מקלקל זיין? דווקא ווען ר'האט איר געזאגט בשעת גירושין משום שם רע אני מוציאך משום נדר אני מוציאך, ווי איז אבער ר'האט נישט געזאגט בשעת גירושין אז ער געט איר צוליב שם רע אדער ער געט איר צוליב נדר, קען ער דאך נישט מקלקל זיין, דעמאלט קען ער איר יא צוריקנעמען. ס'דא נאך א לשון אין גמרא, די צווייטע לשון, אליבא דרב נחמן זאגט אז דער טעם איז משום פריצותא, איך וויל איר באשטראפן, אויב זי איז אזעלכע וואס מ'קען אויף איר מוציא זיין א שם רע, זי איז אזעלכע אז זי מאכט נדרים, וואס דאס האט געברענגט מ'זאל איר גט'ן, דארף מען איר שטראפן מ'זאל איר מער נישט קענען צוריק נעמען. דער טעם רופט זיך אן משום פריצותא, לויט דעם טעם איז אפילו ער האט גארנישט ניט געזאגט בשעת גירושין, ער האט נישט דערמאנט בשעת גירושין אז ער געט איר וועגן שם רע, אז ער געט איר וועגן נדרים, קען ער אלץ איר נישט צוריק נעמען. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אז דער טעם ביי א נדר פארוואס מען טאר נישט צוריק נעמען איז דער טעם שלא יהו בנות ישראל פרוצות בנדרים, דעריבער מאכט רבי יהודה א חילוק צי מען האט געמאכט אזא נדר וואס מען קען אים פארשטערן, צי זי האט געמאכט א נדר וואס מען קען ניט פארשטערן. ווען איז עס א פריצות? דווקא ווען זי האט געמאכט א הארבן נדר וואס מען קען אים ניט פארשטערן. דעריבער רבי יהודה אומר זאגט רבי יהודה, כל נדר שידעו בו רבים, יעדע נדר וואס זי האט אים געמאכט ברבים, לא יחזיר טאר ער נישט צוריק נעמען ווייל די נדר וואס מען מאכט ברבים קען מען ניט פארשטערן, אז זי מאכט אזא נדר איז עס א פריצות, האט מען איר געקנס'עט אז לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים, זי האט געמאכט א נדר וואס מען קען אים פארשטערן, דעמאלט האט מען נישט געקנס'עט, יחזיר מעג ער איר צוריק נעמען אויב זי האט נישט חתונה געהאט צו א צווייטן, רבי יהודה לערנט דעם טעם פון פריצות. רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט, רבי מאיר האלט דער טעם איז וועגן קלקול. טאמער אויב איך וועל זאגן ער מעג איר צוריק נעמען, קען ער גיין מקלקל זיין ווען זי האט חתונה געהאט צו א צווייטן מענטש. דא איז אזוי, ביי די נדרים וואס א פרוי מאכט, איז דא צווייערליי נדרים, ס'דא אזעלכע נדרים וואס די מאן קען זיי פארשטערן, מ'דארף נישט גיין צו קיין חכם, די נדרים שבינו לבינה, די נדרים וואס אין זיי איז דא עינוי נפש, און די אנדערע נדרים דארף דער חכם פארשטערן. איז ממילא ביי די נדרים וואס דער מאן קען פארשטערן, קען ער נישט טענה'ן, איך האב איר גע'גט ווייל כ'האב נישט געוואוסט איך קען פארשטערן דעם נדר, און יעצט איך ווייס מען קען פארשטערן דעם נדר וואלט איך איר נישט גע'גט. ווייל יעדער איינער ווייסט אז ער קען פארשטערן נדרי אשתו וואס עס איז בינו לבינה, און וואס איז נדרים שיש בהן עינוי נפש. קומט אויס דיע נדרים וואס מען דארף נישט האבן קיין חכם קען ער נישט מקלקל זיין, דעריבער מעג מען דעמאלט צוריק נעמען, אבער דיע נדרים וואס מען דארף אנקומען צו א חכם, און ס'איז נישט דאך אזעלכע נדרים וואס א חכם טוט אויך קענען פארשטערן, דארט קען ער יא מקלקל זיין, ער זאגט איך זאל געווען וויסן דער חכם קען אראפנעמען דעם נדר וואלט איך נישט געווען גע'גט. דאס איז די סברא פון ר' מאיר'ן, ר' מאיר אומר ר' מאיר זאגט, כל נדר שצריך חקירת חכם, יעדע נדר וואס מען דארף גיין צום חכם אז דער חכם זאל אראפנעמען דעם נדר, לא יחזיר, טאר ער איר נישט צוריק נעמען. ווייל ער קען מקלקל זיין דעם גט נאכדעם זי וועט חתונה האבן צו א צווייטן, ער וועט זאגן, איך זאל געווען וויסן דער חכם קען מתיר זיין דעם נדר, וואלט איך איר נישט געוועזן געגט. ושאינו צריך חקירת חכם, אזא נדר וואס מען דארף נישט גיין צום חכם, נאר דער מאן אליין קען אים פארשטערן, דעמאלט יחזיר מעג ער צוריק נעמען. די חכמים דארפן נישט אסר'ן אויף איהם ער זאל איר צוריק נעמען, ווייל ער קען סייווי נישט מקלקל זיין, ער זאל ער קען נישט זאגן איך זאל געווען וויסן איך קען פארשטערן, ווייל ער ווייסט ער קען פארשטערן און ער האט ניט פארשטערט, איז א סימן ער האט איר געגט ווייל ער וויל איר גט'ן. קומט אויס לויט ר' מאיר'ן ווען איז דא די חשש די טעם פון קלקול דווקא די נדרים וואס מען דארף האבן חקירת חכם. אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט, רב אלעזר זאגט אזוי אז די נדרים וואס מען דארף האבן חקירת חכם די נדרים קענען נישט מקלקל זיין, וואס וועט ער זאגן? איך זאל געווען וויסן אז די פרוי קען גיין צו א חכם וועט אראפנעמען דעם נדר וואלט איך איר נישט געווען געגעט? ניין, ווי די גמרא איז ווייטער מפרש אז רב אלעזר האלט אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, א מענטש וויל נישט אז זיין פרוי זאל ווערן פארשעמט פאר א בית דין, די זעלבע זאך וויל ער נישט אז זיין פרוי זאל ווערן פארשעמט פאר דעם חכם וואס ער וועט איר אראפנעמען דעם נדר. דעריבער קען ער דאך דאס נישט טענה'ן, אילו הייתי יודע וואלט ער נישט גע'גט, ער וואלט עס סייווי גע'גט ווייל ער וויל נישט האבן אז זיין פרוי וואס דארף גיין צו א חכם ווי איז אבער דיע נדרים וואס דער מאן אליין קען פארשטערן? דיע קען ער מקלקל זיין. ער זאגט, ווען איך זאל געווען וויסן אז איך קען פארשטערן דעם נדר וואלט איך איר נישט געווען גע'גט. זאגט רבי אלעזר, לא אסרו זה, מען האט נישט גע'אסר'ט דעם נדר שצריך חקירת חכם, אלא מפני זה, נאר צוליב דעם נדר שאין צריך חקירת חכם, נדר שאין צריך חקירת חכם קאן מען מקלקל זיין, דעריבער האט מען שוין גע'אסר'ט דא וואס צריך, ווייל מצד הדין צריך דארף איך נישט מורא האבן לקלקול, ווייל איך קאן נישט טענה'ן אילו הייתי יודע, אויב כ'זאל געווען וויסן דער חכם קאן מתיר זיין וואלט ער נישט גע'גט, ווייל מיר זיי ווייסן א מענטש וויל נישט זאל ווערן פארשעמט פאר א חכם. נאר פארוואס האט מען גע'אסר'ט דארטן צריך חקירת חכם צוליב נדר שאין צריך? האט מען שוין אלעס גע'אסר'ט. אמר רבי יוסי ברבי יהודה, האט רבי יוסי ברבי יהודה געזאגט, מעשה בצידן, ס'איז געווען א מעשה אין דער שטאט צידן, באחד שאמר לאשתו, איינער האט געזאגט צו זיין פרוי, קונם, ווי די גמרא וועט מפרש זיין, דף מ"ו עמוד ב', ער האט געזאגט זאלן ווערן גע'אסר'ט די פירות פון דער וועלט אויף מיר, אויב כ'וועל איר נישט גט'ן, אם איני מגרשך, אויב כ'וועל דיר נישט גט'ן, זאל אלע זיין אסור אויף מיר. וגירשה, און ער האט איר גע'גט. והתירו לו חכמים שיחזירנה, די חכמים האבן געזאגט ער מעג עס צוריק נעמען, מפני תיקון העולם, איז דאך זייער שווער די מעשה דא. די גמרא פרעגט ווייטער, שטענדיג ווען ער זאגט א הלכה ברענגט מען נאך דעם א מעשה. דא א ביז יעצט האט מען גערעדט אין די משנה פון נדרים וואס די פרוי האט געמאכט, וואס גיי איך נאכדעם אראפברענגען א מעשה פון א נדר וואס די מאן האט געמאכט? ווען איך רעד נישט פון די נדרים וואס א מאן מאכט דארף איך נישט אראפברענגען קיין זיין מעשה. און די גמרא פארענטפערט, חסורי מחסרא. און דאס וואס שטייט אין דער משנה מפני תיקון עולם איז אין גמרא דא צוויי טייטשן, איין טייטש איז דעריבער האט מען מתיר געווען א קונם צוריק נעמען ווייל ס'איז נישט דא קיין שום חשש וועגן תיקון עולם, נאך א פשט איז דא אין גמרא ווייטער אז דאס וואס די משנה זאגט מפני תיקון עולם גייט ארויף אויף די רישא המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר, פארוואס? מפני תיקון העולם. איז בקיצור, אין תנא קמא, דער טעם פון תנא קמא איז דא אין גמרא צוויי לשונות, איין טעם איז וועגן קלקול, און דער אנדערער טעם איז וועגן פריצות, ר' יהודה האלט זיכער דעם טעם פון פריצות, נישט פון קלקול. ווייל איך זעה דאך ר' יהודה איז מחלק צו ידעו בו רבים צו לא ידעו בו רבים. אבער די גמרא וועט ווייטער זאגן דארף מען ווייל קומט אויס ר' יהודה קען אויך האלטן קלקול. ר' מאיר האלט זיכער דעם טעם פון קלקול. און ר' אלעזר האלט אויכעט דעם טעם פון קלקול. ווייטער איז דא א מחלוקת פון רש י מיט תוספות, פון רש י ווייזט אויס אז וועט ער במציאות טאקע מקלקל זיין, ער וועט מבטל זיין דעם גט, תוספות לערנט ס'איז נאר לעז בעלמא, און יעצט אז ער קאן נישט צוריק נעמען וועט קיין לעז אויכעט נישט זיין. רש י.